און ס'איז בעצם יום טוב פון נישט לערנען, זייער א גרויסע פראבלעם, וויאזוי קען מען לערנען? סאו כ'האב געוואלט, כ'האב געוואלט אנהייבן מיט די נקודה, נאר א מינוט צוויי אדער צען אדער הונדרעט, נאכדעם לערנען אביסל יא. אונז זענען זייער צוגעוואוינט צו יעדע איינער, יעדע איינער ווייסט דאס, יא עס שטייט אין די גמרא אז מען לערנט נישט ווייל פקודי השם ישרים משמחי לב, די אמת איז עס שטייט נישט אזוי אין די גמרא, דאס איז מדייק זייער גוט אין די גמרא, זעהט, קודם כל איז דא וועגן דעם מחלוקת תנאים, נאכדעם איז דא נאך מימרות, מען דארף מדייק זיין יעדע זאך, אבער די, עס איז דא דריי אנדערע, דריי אנדערע סארט לימודים וואס עס שטייט וועגן תשעה באב צו מען טאר יא אדער מען טאר נישט, קודם איז געווען די תנא קמא, עס הייסט ר' מאיר אין די ברייתא וואס די גמרא ברענגט האט געזאגט, וואס? אה, שיטת מחנה? ער ברענגט עס, מ'דארף קוקן ווי ער ברענגט עס. אקעי, אדער געדענק איך. איך האב נישט געדענקט גוט. איך זאג א שטיקל תורה. רבי מאיר, רבי מאיר האט געזאגט אז, אזוי שטייט אין די, ס'איז כאילו תנא קמא, דברי רבי מאיר, שטייט אז אז תשעה באב איז כאבל לכל דבריו, ס'איז כעין הלכות אבילות, ממילא טאר מען נישט לערנען במקום שרגיל לשנות, אבל קורא במקום שרגיל לשנות, איוב, די אנדערע זאכן וואס מ'מעג. ס'איז מקום שאין רגיל, ס'איז א פלאץ וואס מען נישט, א זאך וואס מען קען נישט, א נושא וואס מען קען נישט מעג מען לערנען, דאס איז געווען שיטה פון ר' מאיר, גרויסע תנא געווען, און ער האט געהאלטן אז אונז אלע מעגן לערנען רואיג וואס אונז ווילן, תשעה באב אונז קענען נישט גארנישט, סא ס'איז נישטא קיין שום זאך וואס איז וואס איז רגיל, וואס איז רגיל, ס'מיינט אז דו קענסט, ביסט פלואענט אין עס, יא.

אין דעם שיעור, נו. ר' מאיר האט געזאגט אז מען מעג לערנען א פלאץ וואס מען איז נישט צוגעוואוינט צו לערנען. אזוי האט ר' מאיר געזאגט, פארוואס? ווייל ס'איז א צער, אזוי שטייט אין רשי, וכיוון דלא ידע צער אית ליה. א מענטש לערנט א זאך וואס ער פארשטייט נישט, האט ער א צער, דאס איז נארמאל. וועגן דעם, דאס איז אויך א הלכה אין הלכות שבת, שטייט אפילו אין מסכת שבת, אז שבת טאר מען נישט לערנען אזעלכע זאכן. דאס מ'טאר נישט לערנען שבת, טאר מען יא לערנען יום כיפור. מ'טאר נישט לערנען קיין נייע זאכן שבת. פארוואס? ווייל ס'איז א צער. שבת איז געמאכט פאר עונג, פאר מנוחה. לערנט נישט קיין נייע זאכן וואס מ'האט קיינמאל נישט געלערנט, זאכן וואס, נישט נאר וואס קיינמאל נישט געלערנט, וואס מ'דארף זיך מוטשענען צו פארשטיין. רבי יהודה האט געזאגט ניין, רבי יהודה דינגט זיך ער זאגט אף אפילו במקום שאין רגיל לישנות לערנט ער נישט, נאר בדברים הרעים פון ירמי' און איוב און איכה דאס מעג מען לערנען, דאס איז געווען שיטת רבי יהודה און אזוי ווי די כלל איז געווענטליך ווען מ'פסק'נט רבי יהודה ממילא פסק'נען די פוסקים ווי שיטת רבי יהודה, אבער דאס איז די איין זאך, אויף דעם דארף מען פארשטיין פארוואס רבי יהודה האלט אז מ'מעג יא. יא, נאכדעם איז דא א דריטע דין, וואס שטייט. וואס רבי מאיר האלט. פאר וואס רבי מאיר האלט אז מען מעג לערנען דברים וואס מען נישט רגיל פארשטייען אונז ווייל ס'איז א צער. רבי יהודה איז מחולק, רבי יהודה האלט אז מען מעג נישט לערנען אזוי פירן אונז זיך אזוי פסק'נען די אלע פוסקים ווייל זיי האבן א כלל אז מען פסק'נט נישט ווי ר' מאיר איז פסק'נען זיי אז מען טאר נישט לערנען אפילו זאכן וואס מען קען נישט אפילו מען האט די צער אפילו מען האט א צער פסק'נען זיי אז מען טאר נישט. נאכדעם איז דא א דריטע זאך, מען דארף געדענקען ס'איז דא א דריטע זאך, און דאס איז די ענין פון תינוקות של בית רבן, דאס איז נאך א זאך, ס'קען זיין אז ס'איז מוסכם, ס'קען זיין אז ס'איז אפילו לויט ר' מאיר, תינוקות של בית רבן בטלים בו לפי שנאמר פקודי השם ישרים משמחי לב, תינוקות של בית רבן ס'הייסט אז מ'פארמאכט די חדר, די מלמד קומט נישט אין חדר היינט ווייל נישט קיין טאג פון קומען אין חדר, יא דאס איז דאס איז די א דריטע הלכה, א דריטע א דריטע נקודה. איז קען מען, מען דארף. יא עס שטייט נישט געהערט דאס דאס איז אלץ מדין היסח הדעת אדער עפעס אזוי באט כ'ווייס נישט אבער מ'דארף פארשטיין אז די תינוק פארוואס די תינוקות של בית רבן אויב אויב מ'זאל האבן געזאגט לויט ר' מאיר האט מען צער און מ'קען זאגן אקעי איז דער רבי יהודה וועט זאגן אז א מענטש האט אביסל שמחה ווען ער לערנט א זאך אפילו ער קען עס נישט. ווייל די נושא איז ווייל די תורה איז משמח. אבער קינדער זענען זיכער נישט פרייליך פון לערנען תורה, דאס פרעגט דער ערוך השולחן די קשיא וואס איך ברענג דא, קינדער קענען זיכער נישט זיין פרייליך, יעדער איינער ווייסט שטייט כתינוק הבורח מבית הספר, מען קען אויך וויסן פון עקספיריענס, דארף נישט קיין גמרא פאר דעם, קיין רש"י אין בהעלותך, ממילא איז וואס וואס זאגסטו אז ווען מען פארמאכט די חדר זענען די קינדער העפי אדער סעד, וואס זענען זיי? יא? זענען גאנץ צופרידן מיט דעם אז מען האט נישט דא קיין חדר תשעה באב, איז וואס זאגסטו אז מען לערנט נישט ווייל פקודי השם ישרים משמחי לב?

סאו, איך טראכט אזוי, איך טראכט אזוי, דער ערוך השולחן לייגט, זאגט אזעלכע תורות, חילוקים, איך טראכט אזוי, מען דארף פארשטיין נאך אביסל, אביסל, אביסל טיפער, אז אונז זענען צוגעוואוינט צו זאגן אז עס איז זייער געשמאק צו לערנען, אז עס איז א גרויסע שמחה, פקודי השם ישרים משמחי לב, און די אמת. ס'איז נישט אינגאנצן ריכטיג אז פקודי השם ישרים משמחי לב, ווייל נאר נאר תורה איז משמח לב. ס'הייסט פקודי השם ישרים מיינט מען צו זאגן ווען, אזוי ווי שטייט ביי רבי מאיר, אז אפילו דברי תורה שנאמר בהם התעיף עיניך בו ואיננו, מענטשן קענען נישט געדענקן די תורה, פאר דעם דארף מען שרייבן די מגילה מתוך הכתב, אבער רבי מאיר ק דארף נישט שרייבן די מגילה מתוך הכתב, ווייל ביי אים איז עס ישרים, איז דברי תורה מיושרים אצלו. דאס איז דער לשון פון די גמרא אין מגילה, אז דער רבי מאיר האט געהאט גלייך די תורה, אזא מענטש, ביי אים איז פרייליך די תורה, פאר דעם שטימט זייער גוט אז דער רבי מאיר, די זאכן וואס ער זאגט זייער קלאר, די זאכן וואס ער קען נישט, איז נישט גלייך, איז נישט רגיל, ביי אים איז נישט דא אזא זאך, אפשר ביי אנדערע מענטשן פארשטייט ער, זיי האבן נישט, זיי ענדזשויען נישט די תורה, ווייל זיי פארשטייען עס נישט, עס איז נישט גראד, עס איז קרום, די גאנצע תורה איז ביי זיי קרום, זיי מישן זיך, יא, מוטשען זיך אויף די תורה, איז ענדזשויען זיי עס נישט. און און די אמת איז אז אונז לערנען און דאס זאגט דאך רבי יהודה אויכעט אז רבי יהודה זאגט אז טאקע מען טאר נישט לערנען אזוי פסק'נען זיי מען טאר נישט לערנען אפילו זאכן וואס מען קען נישט אבער מען קען טאר יא לערנען ענינים פסוקים אדער ענינים ער רעדט נאר וועגן פסוקים אבער לכאורה ווייל ער רעדט פון פשוטע מענטשן דארף טאקע מדייק זיין אין דעם דאס וואס זיי זאגן אז מען ליינט גמרות און הלכות דאס שטייט נאר אין די ראשונים אין די גמרא שטייט נאר די פסוקים וואס מען מעג ליינען ווייל פשטות די גמרא רעדט נאר פון מענטשן וואס קענען נישט מער דער וואס קען מער דארף מען בכלל מעיין זיין ס'איז דא א גאנץ אנדערע תורה פאר אים. אבער די זאג איך די די מענטשן די די זאכן וואס אונז וואס אונז לערנען יא איז דא אין דעם א צער אויכעט. ס'הייסט ס'איז נישט נאר ס'איז דא אין דעם א שמחה אז אז מ'פארשטייט עפעס זאלן דיך פארשטיין איז דא אין דעם א שמחה אבער אין דעם ווילן פארשטיין איז אויך דא א צער. סאו כ'וויל זאגן אזוי, קינדער, זיי, ביי זיי, אדער מ'פארשטייט יא אדער מ'פארשטייט נישט, שוין, מ'מוז אים זאגן פארוואס, און סתם למעשה, ווען ער לערנט, ווען ער פארשטייט יא, אדער אפילו ווען ער פארשטייט נישט, האט ער אביסל שמחה, איז אים גוט. אבער איינער וואס איז א תלמיד חכם, בעצם אלעס וואס ער לערנט האט ער א צער. וועגן דעם, פארוואס ווייל ער וויל דאך פארשטיין. און די וואס ווילן פארשטיין, זייער שמחה איז נישט עפעס אזוי. סיי זיי האבן א עכטע שמחה ווייל זיי קענען פארשטיין און סיי זיי האבן א עכטע צער ווייל צו לערנען בעיון איז נישט אזוי נישט אזוי נישט איז נישט נאר אזוי משמח הלב מ'טראכט מען קען נישט אזוי נאר טאנצן און און און זיך קאכן און ס'זאל זיין אזוי דאס איז גוט פאר זאגן תורה'לעך שלש סעודות כ'ווייס נישט אבער צו לערנען איז דא אין דעם א צער און פאר דעם ס'איז געווען ס'איז געווען ס'איז געווען פוסקים וואס האבן געוואלט טענה'ן אז אפילו די זאכן וואס מען טאר יא לערנען טאר מען נישט לערנען בעיון שטייט אין ט"ז און מגן אברהם אז בעיון טאר מען נישט לערנען ווייל בעיון האט מען שמחה אבער דאס איז די ערוך השולחן און די מהריל, ביידע זענען זייער שטארק מחולק מיט די מיט די סברה, זיי זאגן אז ס'קען נישט זיין, וואס הייסט, די מהריל זאגט אטו בשופטני עסקינן, וואס זיי פארשטייען, זיי לערנען אן פארשטיין, און ווען דו זאגסט כ'האב מ'מעג לערנען, פשט אז מ'מעג פארשטיין, ווייל פון וואס דען, דאס איז נישט שיטת דאס, וואס? יא, ס'איז נישט קיין, ווען מ'לערנט דארף מען פארשטיין, און איי זאגט די מהריל, און די גמרא זאגט איי זאגסטו נו, ווען מ'איז מעיין פארשטייט מען נו, אבער פארקערט שטייט דאך אין די גמרא אז ווען מ'איז מעיין, דאכט זיך מ'קען נישט, איז נאך שווערער, ס'מאכט נאך מער צער. סאו די עיון איז נישט קיין תוספות שמחה, ס'איז א תוספות צער, אבער די אמת איז אז ס'איז ביידע, ס'איז נאר א גאנצע אנדערע בחינה פון שמחה און צער, קליינע קינדער פארשטייען נישט די חילוק, זאגט מען זיי ווייסט וואס קום נישט אין חדר ס'איז געענדיגט, קענסט ווילסט אויב ווילסט קענסטו זאגן אביסל איכה, אבער ער פארשטייט נישט נישט די קשיא אויף איכה און נישט די תירוץ אויף איכה, מילא די גאנצע פלפול הייבט זיך נישט אן אבער די עלטערע מענטשן אדער נישט אלע עלטערע מענטשן אבער די חכמים, ווען זיי לערנען איז דא אין דעם אויך א צער. סאו עס איז בכלל נישט מדויק, די גאנצע הלכה פון פקודי השם ישרים איז נישט מדויק אויף זיי, דאס איז אמת פאר מענטשן וואס לערנען, און ווען ער לערנט עס די צווייטע מאל וואס ער לערנט איכה האט שוין געלערנט צוויי מאל איכה, ער קען שוין די נקודות איז ער העפי, יא מאכט זיך מורא'דיג, יא קענסט קוקן, ביי די וועי דאס מיינט אויך מקום שאינו רגיל לשנות, לקרות, יא? קענסט זען אין קינג, גיי גיין דיינע קליינע קינדער אין חדר, די ערשטע מאל מוטשעט ער זיך, ער קען נישט נאכנישט די עברי, צווייטע מאל איז ער אזוי העפי ער קען די עברי, געלערנט ביי א קליינע יונגלעך לעצטנס, חומש וואטעווער, ממש ער איז משונה'דיג העפי, פינף יער אלט, ער קען די עברי.

איז יעצט פארשטיין דארף מען וויסן וואס צו פארשטיין, דעמאלטס הייבט זיך אן א גאנצע אנדערע נידון, די אמת איז איך בין נישט זיכער אז ס'דא אזא נידון, דאס זאג איך, בכלל נישט זיכער אז מ'טאר נישט, אפשר איז אזוי ווי ער זאגט די ענין פון היסח הדעת, אבער איך בין נישט זיכער אז מ'טאר נישט לערנען עניטינג, כ'מיין א תלמיד חכם מעג לערנען וואס ער וויל, און וכך הוי המנהג למעשה אין די ריאליטי. די וואס קענען די ראגאטשאווער איז ידוע אז די ראגאטשאווער האט געזאגט אז אז ער האט א היתר פון די ירושלמי עפעס א תורה, אפילו ביי אבילות פלעגט ער לערנען וואטעווער.

דעם האט ער דאך טשעירס דאס האט ער טשעירס געקענט א גאנץ לעבן אויף דעם. אה. שוין. בקיצור. ס'איז נישטא אזא זאך פון נישט לערנען. נישטא אזא זאך. אבער וואס איז יא דא, און דאס דא, דאס איז נאך א זאך וואס איך מיין אז די קליינע מענטשן פארשטייען נישט, די פשוטע מענטשן פארשטייען נישט, וועגן דעם האבן זיי נישט די היתר. אפילו די היתר פון לערנען בעיון די דברים הרעים. ס'דא צוויי זאכן אין, ס'דא צוויי זאכן אין לערנען. דאס איז די זאך וואס אונז לערנען מיר אסאך מאל וועגן חכמה. ס'איז דא ווען איך ווען איך לערן ווען איך זאג אז ווען איך פארשטיי נישט האב איך א צער, וואסער א צער האב איך? איך האב א צער די די אני הלומד איך פיל זיך שלעכט איך בין אזא טיפש געווען איך האב שוין אזויפיל אונז מאכן דא אזעלכע האבן ליב צו מאכן שינו אויף סימפל זאכן רייט איך האב שוין אזויפיל יאר געפאסט תשעה באב מען ווייסט נאכאלץ נישט וואס בכלל ס'מיינט וואס איז א תענית וואס איז א תשעה באב וואס איז תשעה וואס איז אב מ'פילט זיך זייער סטופיד אמת? ס'איז א גרויסע פראבלעם דו פילסט זיך סטופיד. אלס תוצאה, ס'איז א פאקט, און ווער ס'לערנט, ווי געזאגט, ווער ס'לערנט, ווי מער מ'לערנט, פילט מען מער סטופיד, ווייל מ'ווייסט, מ'כאפט אז ס'איז, דאס איז, דאס איז א גרויסע חורבן, דאס איז, פאר דעם איז דא יעדע יאר נאך א חורבן בית המקדש, ווייל מ'האט שוין געלערנט אזויפיל, מ'האט שוין געמיינט לעצט יאר אז מ'פארשטייט אלעס, ביז דעמאלטס איז גארנישט, ס'איז חרוב ונחרב די גאנצע זאך, מ'פארשטייט נישט קיין ווארט. אבער די, די גאנצע, די גאנצע צייט, דאס איז א, מ'קען זאגן ס'איז וועגן מיך, ס'איז וועגן מיין פראבלעמס, איך, איך. איך בין א טיפש. סעד, סעדלי דערס נאו וואן מאר טיפש אין די ווארלד. איך האב געמיינט אז ס'דא איינס ווייניגער. יא, ס'איז אלס וועגן מיר. אבער נאכדעם איז דא די קאנעקשאן אדער די תפיסה וואס די מענטש האט אין די סאבדזשעקט וואס ער לערנט, אין די זאך וואס ער לערנט, נישט אין די לערנען אדער די פעולה פון לערנען אדער די מענטש וואס לערנט, די אני וואס לערנט, די וואס מ'רופט די משכיל, איך ווייס, עפעס אזוי. נישט אז ער האט א עגמת נפש אז ער כאפט אז ער פארשטייט גארנישט, נאר די יגיעה וואס ער דארף אריינלייגן. ס'איז ביידע, ביידע. אויך האט ער עגמת נפש און אויך ער מוטשעט זיך. איז. ביידע זענען רעדט זיך וועגן אים. נאכדעם איז דא, און אויף דעם קען אויך זיין שמחה, שפעטער ווען ער פארשטייט יא, גייט ער ארום מיט א גרויסן. ס'איז אין שמחה כהתרת הספיקות אדער ווי? אויך, איין מינוט, ס'דא צוויי סארט שמחות, התרת הספיקות אויך, אזוי ווי ס'דא די צוויי צער, ס'דא צער וואס איך איך פיל זיך שלעכט, איך בין אזא טיפש, אדער איך צער אז איך שטיי מוטשען זיך, ס'איז איך שוויץ נעבעך צו פארשטיין, איך פלאג זיך. און נאכדעם איז דא א שמחה, ברוך השם כ'האב פארשטאנען, שוין, מאך א סיום, ברוך השם, ווער רעדט שוין וועגן דעם נאך, נאר נאר נאר בעלי בתים מאכן סיומים, ווייל זיי זיי פארשטייען. יא, קען עסן פלייש. די תלמידי חכמים מאכן נישט קיין סיומים קיינמאל נישט, סיום מסכת איז אפשר, כ'ווייס נישט, שטייט אין די גמרא. ס'איז נישט נוהג, נישט אזוי שטארק נוהג, ער ענדיגט נישט, ער ווייסט נישט, אבער אויב ער ענדיגט יא עפעס איז ער מורא'דיג העפי, און איך בין העפי, ברוך השם איך פארשטיי יא, יא, מארגן וועסטו כאפן אז דו פארשטייסט נישט, מה יועיל שכחה פאר דעם, אבער היינט ביסטו מיינסט נאך אז דו פארשטייסט. ביסט א גאנצע זאך. אבער נאכדעם איז דא א גאנצע אנדערע זאך, וואס דאס דאס דאס האבן נאר די חכמים לכתחילה. נאכדעם איז דא א גאנצע אנדערע זאך, וואס דאס איז די שמחה אדער די צער פון די סאבדזשעקט וואס ער לערנט, פון די פון די אבדזשעקט אדער סאבדזשעקט פון די זאך וואס ער וואס ער איז עוסק אין, רייט? אויב איך בין עוסק אין מגילה. מגילה? פורים. אין די מעשה פון פורים, און די מעשה פון היינט איז אן אנדערע מגילה, איכה, און די גלות השכינה, איך ווייס, און די חורבן בית המקדש, און די בית המקדש. עס איז דא אין די נושא, אין די סאבדזשעקט ווען, פון בית המקדש, איינער איז עוסק אין גאטליכקייט, ער איז עוסק אין תורה, די סאבדזשעקט האט אין זיך א געוויסע שמחה, האט אין זיך א אדער א געוויסע צער, קען אמאל זיין אויך, אבער. אה דאס איז א גוטע זאך, איך בין איינער איז שמחה די שמחה פון, נישט די שמחה פון מיין התרת הספיקות למשל, רעדט ער פון שמחה, יא די שמחה פון דעם אז אז. מען זאגט אז איינער אז איינער עס פארשטייט איינער פארשטייט גאט אז ער איז בשמחה ער האט עפעס א שמחה האט ער א תענוג יא עס איז חיי עולם הבא דאס איז נישט קיין שמחה אז איך פארשטיי נאר איך פארשטיי איז א איז א ווי א תפל צו דעם אבער די שמחה איז די די מושג עס איז משמח וואס מיינט אז עס איז משמח דארף פארשטיין אפשר אבער עס איז א געוואלדיגע שמחה עס איז דא אין דעם א עס איז מער די עס איז מער ער ווערט אין א געוויסע זין ער ווערט אווערפאוערד פון די זאך וואס ער פארשטייט אז דאס וואס איך פארשטיי ווערט אזוי בטל אין דעם אין דעם אין דעם קלארקייט איז אויך וועגען מיך, די זאך וואס איז קלאר, נישט איך וואס איך האב קלארקייט, נאר די זאך וואס איז קלאר, דאס הייסט למשל, אקעי איך טו נישט, ס'איז א גאנץ אנדערע זאך, א גאנץ אנדערע זאך, נישט יא, אז איך מאך זיך א השגה דאס איז איין זאך, יא מען דארף מען דארף זיך, איך קען נישט קיין מאזן, אה די שמחה אין דעם איז, איטס ריעלי וויערד טו סעי די ווארד שמחה, באט.

אבער די זאך איז א געוואלדיגע זאך, איך האב נישט געזאגט אז דאס איז שמחה פון אים, ניין איך האב נישט געזאגט, איך האב יעצט קודם גערעדט פון פון פון שמחה פון א פון א גוטע זאך, נישט פון די נישט נישט ווען איך בין פרייליך, די די די בעל התניא, די נישט די בעל התניא, די וויאזוי הייסט ער, דער מיטלער רבי, ר' ר' בער האט געשריבן א גאנצע ספר, עס הייסט קונטרס ההתפעלות, צו טרייען אויפצוקלערן מענטשן בעיסיקלי וועגן די פוינט, און ער פארדרייט זייער טיף און זייער אז אז מענטשן אז מענטשן באט ס'איז א זייער סימפל פוינט אבער איך ווייס איך האב נישט יעצט קיין בעיסיקלי וועט דאס מוזן זיין אז ווען ווען א מענטש טראכט אריין אין אין געטליכקייט ער טראכט אריין אין אין אמת איז ס'איז נישט אז איך אז איך די wow איז פון די זאך נישט פון מיך פון פון מיך אז איך בין אין אין סערטען סענס ווי סאו סארט סערטען פיפל און מ'קען זעהן א חילוק ס'איז א געוויסע בעיסיק זייער סימפל זאך און ס'איז אויך א ביסל זייער אזוי ווי א מ'קען זאגן א דקות'דיגע זאך אדער א טיפע זאך אבער ס'איז דא זייער א בעיסיק חילוק ס'איז דא מענטשן וואס

גרעיטנעס און די וואטעווער ווארד יו וואנט, די שמחה, שמחה מיינט נאר דארט נאר די פרייליכקייט שבו, נישט אז איך בין פרייליך. עס אינטערעסירט אים, עס איז אים מושך, עס איז אים אינטערעסאנט. ס'דא אנדערע מענטשן עס אינטערעסירט אים גארנישט, עס אינטערעסירט אים אז די אז איך פארשטיי אויך, און ביי די וועי פאר צו האבן איך פארשטיי דארף מען נישט זוכן אזעלכע וויכטיגע זאכן, מ'קען דאך פארדעם נעמען דראגס, און מ'קען דאך פארדעם עסן קענדיס, מ'קען דאך פארדעם אפילו פארשטיין, די מענטשן וועט זען אז די מענטשן וואס זענען אינטערעסירט אין און פילן, דאס איז א, בעיסיקלי לויפט נאך א געוויסע פילינג, ער פילט, ער פילט, רייט, סאו עקספיריענס איז זייער גוט, עס ווענדט זיך עקספיריענס אויף, עקספיריענס לשם עקספיריענס איז דאך סתם עבודה זרה, ווייס נישט וואס, א שיקער האט עקספיריענס באט האט נישט קיין עקספיריענס פון גארנישט, דאס איז דאך די גאנצע זאך, יא? עקספיריענס מיינט, דאס הייסט נישט אפילו עקספיריענס, האט נישט אפילו קיין דין עקספיריענס, איטס זשאסט א מיסטעיק, דאס הייסט אז דער בעל תניא רופט עס דמיונות שווא, ס'איז.

עניוועיס, דאס איז, דאס איז א בעיסיק, א בעיסיק חילוק וואס מען דארף וויסן. און עס געשעהט זייער, עס איז זייער רעיר וועגן די אלע זאכן וואס אונז רעדן וועגן דעם, וואס זאגט צוויי וואכן צוריק א גאנצע מוסר דרשה פאר וואס עס קאסט, עס איז זייער רעיר די אלע זאכן ווייל ווייל עס איז באמת א גרויסע חידוש אז א מענטש זאל זיך אינטערעסירן אויף זאכן וואס זענען גרעסער פון אים. מען קען אפילו פרעגן וויאזוי עס קען זיין, באט עס קען זיין. ענד. דאס דאס איז א זאך וואס נאר נאר נאר סערטען מענטשן האבן, נאר נאר די חכמים ווייסן בכלל וואס דאס מיינט. און דעמאלטס קען זיין ביידע וועגן, ס'קען זיין אז איך בין מורא'דיג מורא'דיג בצער ווייל איך פארשטיי נישט, רוב רוב פארשטיי איך נישט אבער אביסל פארשטיי איך יא, אבער די דאס וואס איך פארשטיי זייער ווייניג איז נישט אזוי שלאק מר די מורד ווייל די זאך איז נאך אלס גאנץ געוואלדיג. ס'קען זיין זייער העפי פון דעם. נישט ווייל איך בין העפי, נישט ווייל איך בין אזא גרויסער צולייגער, נאר ווייל די זאך עקזיסטירט, און דער זעט פארקערט, דאס וואס ער זעט אז ס'איז גרעסער פון אים, אקעי, ער וועט ווילן טרייען צו זיין, צו פארשטיין בעסער, צו עפענען די גאנצע זאך פאר אים, אבער ער קען זיין זייער, זייער העפי מיט דעם. און די זעלבע זאך איז פונקט פארקערט, און דאס איז מער נוגע לעניני דיומא אין א געוויסע זין, אויב די זאך איז נישט גוט, און וואס מיינט אז א זאך קען זיין נישט גוט אויב ס'איז א גרעיט טינג? דאס איז א שטיקל סתירה מיניה וביה. וואס מיינט אז ס'איז צער, בצער? דאס איז א גרויס דיזעסטער, אדער ס'איז דא א גרויס דיזעסטער, ער פארשטייט עס. ס'דא מענטשן וואס, וואס, כ'קען רעדן פון פראקטישע זאכן רייט, ס'דא מענטשן וואס, וואס פארשטייען ווי, וואס פאר א גרויסע, וואס פאר א גרויסע, וואס פאר א גרויסע, וואס פאר א גרויסע בראך די.

יא, און ער איז טאקע, נישט נאר ער קען פארקויפן, ער איז קלוגער פון יעדער, יעדער איינער דמיונ'ט אז ער גייט, דאס איז פערפעקט, און ער, גרויסע אויבערחכם האט געכאפט אז ס'איז גוט אין דער ערד. נו, וואס ביסטו אזוי פרייליך? ווייל ס'איז דער אויבערחכם, האט הנאה אז ער קען פארקויפן. עקזעקטלי, אבער סאו זיין, זיין, זיין קלוגער פון זיין שכן, וויטש איז די ביג טיפש אקארדינג טו הים, ס'נישט קיין אזא גרויסע חכמה צו זיין קלוגער פון א גרויסן טיפש, אבער זיין זיין קלוגער פון די גרויסע טיפשים איז מאכט אים אזוי העפי, מער העפי ווי די בראך פון די זאך אליינס. איך האב זיך צודרייט דעם מענטש איז. דער מענטש. וואטעווער עס איז, די אטענשאן, די אלע זאכן. דאס איז זייער, דאס איז זייער, ליידער זייער. די פיפל דעט אינדאלדזש אין נעגעטיוויטי בעיסיקלי. זעסט דאך אז ס'איז אזוי. אלל גרעיט טינגס אר לייק דיס. דער ווארט אז רוב מענטשן וואס געפינען אויס וועגן זיי, געפינען נישט אויס וועגן זיי, געפינען אויס אז זיי געפינען אויס וועגן זיי. וואס? ווען יו פיינד אוט אבאוט א גרעיט טינג, יו דידנט עקטשעלי פיינד אוט אבאוט די גרעיט טינג, יו פאונד אוט דעט יו פאונד אוט אבאוט איט. רייט, אוודאי, אבער דו כאפסט נישט אז דו סגט דו דו עקטסט כאילו דו האסט עס אינווענטעד, רייט? ער האט עס אינווענטעד. ס'דא אזויפיל אידן. קיינער קומט נישט אויף מיט איידיעס, אויב מען קומט אויף מיט איידיעס איז שקר, מען קומט אויף ווען עס איז מגלה איידיעס איז ער נישט אין דארט, רייט? מען קען נישט אויפקומען מיט איידיעס, ניין נישט וועגן אייך כאטש אייך זענט שקר, א איידיע, איך האב שוין געזאגט די זאכן היינט, טרוט מיענס די טינגס דעט דאנט גאו אוועי ווען יו סטאפ בעליווינג אין דעם, רייט? עס זאל זיך אויף געבוירן געווארן ווען דו האסט אנגעהויבן צו גלייבן אין דעם, רייט? זייער גוט, זייער גוט, אבער די זאך איז גרעסער פון דיך, די זאך איז שטערקער פון דיך.

סא באט כ'מיין אז ער קען נאכאלץ זאגן למשל סא די זוהר כ'האב געברענגט דא אז די זוהר אין פרשת אחרי מות זאגט אז די רבי שמעון בר יוחאי האט פארציילט א גרויסע סוד וועגן וועגן די גלות השכינה א פסוק אהה השם אלוקים כלה אתה עושה את שארית ישראל זייער א שארפע פסוק און ער האט גערעדט אזוי כ'דענק שוין נישט די גאנצע הסבר כ'זע כ'דענק נאר וואס ס'שטייט דא אראפגעשריבן ער האט געזאגט א גאנצע הסבר אויף דעם אויף דעם פסוק אויף די אויף די אויף די חורבן בית המקדש בעסיקלי אויף די גלות אויף די אויף די בראך וואס איז דא און רבי אלעזר ענטפערט אים צוריק, און זיי האבן אזוי געוויינט, און רבי אלעזר האט זיך געקומען און גערופן אן, אז דו ווייסט איך בין וואס מ'רעדט איז מורא'דיג סעד דאס וואס דו פארציילסט, אבער איך בין גאנץ העפי, איך בין די איינציגסטער וואס ווייסט דערפון. סאו פון דא קומט די לשון וואס דער עולם ווייסט פון די זוהר, חדוה תקיעא בליבאי בסטרא דא, און בכיה בסטרא דא. און מגלה געווען א נייע סוד. דהא שמענא מילי. אזוי זאגט ער, דהא שמענא, איך האב געברענגט די לשון, דהא שמענא מילי, זכאה חולקי.

באט אקעי מ'קען עס מ'קען עס מ'קען עס פיקסן דאס אויך מ'קען נישט נישט ר' אלעזר איז העפי ווייל ער האט עס אויסגעפונען ער איז העפי אז די זאך איז אויסגעפונען געווארן. חולקי, מיין חלק. מען דארף מדייק זיין צו איך האב מדייק געברענגט ריכטיגע לשון, קען מען קען נישט וויסן, קען זיין כ'האב עס פארדרייט, אבער אבער כ'האב געשריבן האב איך עס מעתיק געווען. יא, סאו, ס'דא אבער דאס, מען קען נישט מען קען זיך נישט ארויסדרייען פון די פון די פארט אויך, ווען ס'איז זכאה חולקי, ס'גאנץ ס'גאנץ פיין. אזוי ווי איך זאג, מ'קען זאגן אז זכאה חולקי זאגט זאגט שוין די שכינה, אז ס'איז א גוטע זאך, ס'איז ס'דארף, ניין, כ'מיין ערענסט, כ'מיין ערענסט, אבער דאס האט צוטון מיט די גאנצע שמועס וואס מ'האט אמאל שוין גערעדט וועגן דעם גענץ, צו צו מ'דארף, צו מ'דארף מחזק זיין די רבי אדער צוברעכן די רבי, צו מ'דארף האבן א גאווה אדער ענווה פון רבי נחמן ברסלב און די אלע זאכן. ס'איז. ס'איז דאך אמת'דיג וויכטיג, לאמיר זאגן, נישט נאר וועגן מיך ווייל איך בין דער גרויסער צולייגער, ס'איז דאך אמת'דיג וויכטיג אז זאכן זאלן געוויסן געוויסן ווערן, די זאכן וואס אונז ווייסן, זיי ווילן ווערן געוויסט, אויב ווען נישט וואלטן זיי עס נישט געוויסט, אזוי ווי שטייט אייבערשטער האט געמאכט אלעס בגין דישתמודעון ליה, מ'זאל עס וויסן, דאס הייסט ס'איז שוין לכתחילה געמאכט אז דאס איז אין א וועג וואס מ'קען עס וויסן. און עס איז, און מען קען זאגן אויך פשוט, אויב קיינער ווייסט נישט, האט קיינער גארנישט טוהן וועגן דעם, איך מיין צו זאגן עס איז נישט קיין, אויב מען ווייסט נישט ווי ווי ווי ווי צובראכן עס איז, איז קען מען נישט גארנישט טוהן, סיי פסיכאלאגיש, סיי פראקטיש, סיי פילאזאפיש, אין עוורי סענס. סאו עס איז א גוטע זאך, עס איז א, עס איז א, נישט קיין גוטע זאך, באט עס איז א, עס איז דא אזויווי א געוויסע פאזיטיוויטי, א געוויסע, א געוויסע גוטע זאך אין אין קענען וויסן, אין קענען עוסק זיין אין דעם. באט איך מיין אז די, אז די, אז די. די צער אדער די אויב ס'איז א פראבלעם איז מסתמא גובר אויף דעם מסתמא איז מסתמא שטערקער פון די הלכה למ פראקטיש פאר דעם איז פון די שמחה פון די וואטעווער איט איז פון דעם וועגן דעם מעג מען לערנען נישט נאר מ'מעג מ'מוז כ'מיין זאגן מ'מוז ווייל די מוז מ'מוז דאך פארשטיין מ'איז דאך נישט יוצא אויב סתם מ'זאגט זאגן איז דאך איז דאך אטו בשופטני עסקינן וואס זאגן מ'איז דאך נישט קיין שופטני וואס זאגן.

איז אין א סערטען סענס קענסטו זאגן אז זיי גייען האבן מער שמחה, באט דאס איז נאר ווען מען טראכט וויפיל אויף ווי לאנג מען טראכט וועגן וועגן וועגן איך אדער אז אז ס'איז באוויסט געווארן און ס באט ס'איז נישט איטס נאט א ריעל נאט ריעלי גוד די די יא נישט די מענטשן און ס'איז די די טרוט איז אז אז דאס איז א אנדערע זאך אבער די טרוט איז אז די מענטשן וואס אזוי ווי ירמי' הנביא יא יעדער ווייסט אז ירמי' הנביא האט פאר אסאך יארן געשריגן אז די מצב איז חרוב ונחרב און ס'גייט אלעס אין דער ערד, יא? אזוי האט ער געטון ירמי' הנביא, רייט? געגאנגען צום קעניג און געשריבן בריוון, געמאכט קול קורא'ס, און געשטאנען דארטן ביים ביים תענית און געשריגן אז ענק זאלן תשובה טון אז נישט קומט דער חרבן. ענד דען וואן דעי איז געקומען דער חרבן.

ירמי' הנביא געווען א גרויסע בעל מופת, ס'איז אלס געווען דריי נביאים, די גמרא זאגט יונה, אליהו און ירמיה. אחד תבע כבוד האב ולא תבע כבוד הבן, אחד תבע כבוד הבן ולא תבע כבוד האב, און איינס, דער דריטער ירמיה האט תובע געווען כבוד הבן און כבוד האב, יא, יונה הנביא, די אייבערשטער געזאגט גיי צו נינווה, זיי זיי גייען תשובה טון, געזאגט די אידן גייען נישט תשובה טון, ס'נישט קיין וועג, איך גיי נישט, ער איז תובע כבוד הבן, ער האלט אז די אידן זענען אלעמאל גערעכט, ווייסט פארוואס, יא, אונז האבן גערעדט וועגן דעם. צוויי אפאר וואכן צוריק, יונה הנביא, דאס איז די גמרא זאגט אז יונה הנביא געוויסט אז גוים קרובי תשובה הם, א גוי מען קומט, עס קומט א נביא, זיי זאגט ער כה אמר ה' דאס עוד ארבעים יום ונינוה נהפכת, און זיי טוהן אלע תשובה, מען טוט זיך אן שק ואפר, מען געט צוריק די גניבות, עס טוט זיך. וואס וואס געשעט ווען מען קומט צו א אידישע שטאט? זיי זאגן יא האסט א ראיה? וויפיל רבנים האבן מסכים געווען אז דו ביסט טאקע א נביא? דו ווייסט טאקע יא? אמת'דיג? ס'גייט טאקע חרוב ווערן? נע, איך מיין אסאך מאל האט מען שוין געזאגט דאס אז ס'איז נאך נישט חרוב געווארן. אידן זענען נישט אזעלכע ליידיגע, אזעלכע מאמינים, אזעלכע טיפשים. זיי לאזן זיך נישט. זיי האבן שוין געזאגט, יא, מ'האט שוין געלערנט וועגן די רשבא און די אלע זאכן, יא, די רשבא האט געזאגט אז אז אז אז אידן זענען די גרעסטע שבח וואס משה רבינו האט געזאגט אמאל אויף די אידן איז והן לא יאמינו לי. ער האט זיך געשלאגן מיט א נביא שקר דארט, מיט א משיח שקר. די אידן זענען אין מצרים, מיט אלע צרות, און ס'קומט איינער און זאגט איך גיי ענק ארויסנעמען, זאגן זיי יא יא, וואס איז די ראיה?

איך בין פרומער פון מיך, אז איך וויל זיין א גוטער, וואס שטערט דיך? דאס איז געווען אליהו'ס שיטה. נאכדעם די גמרא זאגט ירמי', ער איז געווען די איינציגסטע נביא, און מ'קען עס זען אין זיין ספר און זיינע ספרים, אפשר איכה אויך, אז ער האט זיך, ער איז אלעמאל פארשטאנען אז ביידע זענען גערעכט, אידן זענען גערעכט, און די אייבערשטער איז אויך גערעכט.

און איך וויל זאגן עפעס אזוי, ס'איז נישט דא קיין עקספרעשן פאר דעם וואס די ספר וואס ער האט געשריבן, אדער איין ספר וואס ער האט געשריבן, הייסט ספר קינות, ספר איכה. און ספר איכה איז נישט קיין מוסר ספר, מ'קען טרעפן אזוי דריי פסוקים פון מוסר אויב מ'וויל אינדערמיטן, אפשר דאס איז מגיה געווען שפעטער, איך ווייס נישט. קיין, ס'איז נישט קיין, ס'איז נישט קיין חיזוק ספר, ס'שטייט נישט די אייבערשטער האט אונז ליב אפילו ער האט חרוב געמאכט די בית המקדש, שטייט נישט, ס'שטייט פונקט פארקערט.

דער רמב"ם זאגט אז מען דארף תשובה ט, אה, באלד וועט מען שוין זאגן, דער רמב"ם זאגט אז מען דארף תשובה טון, אבער קודם זאג איך וואס ירמי' הנביא זאגט געווען פאר דער רמב"ם. ירמי' הנביא זאגט אזוי, איך וויל דיר זאגן וואס ירמי' הנביא זאגט, איינע פון די פסוקים וואס ער זאגט איז, אם תאכלנה נשים פרים עוללי טפוחים, אם יהרג במקדש ה' כהן ונביא. און די גמרא זאגט אויף דעם, העלאו, איינע פון די זאכן האבן ענק געטוהן, איינע פון די זאכן האבן, ביידע האבן ענק געטוהן כאילו, באט איינע פון די זאכן איז א צרה און איינע פון די זאכן איז א חטא, אז מען הרג'עט א כהן ונביא, אפשר מיינט ער בכלל אז די גוים האבן געהארגעט א כהן ונביא, אבער לויט ווי די גמרא לערנט אז ס'מיינט מען האט געהארגעט א זכריה הנביא, איז כאילו ביי ירמי' הנביא ביידע זענען פונקט די זעלבע טראגעדיע, ס'איז נישט אנדערש, און די גמרא זאגט שוין, און ס'דא א גאנצע פיוט אויף דעם, אז דאס וואס ענק זאגן אם תאכלנה, אבער יענץ זאגן ענק נישט, און די פיוט האט משלים געווען נאך אפאר אזעלכע זאכן וואס.

ער קען קלאגן. ער קען נישט שרייען זאגן מוסר, ער קען נישט זאגן חיזוק, ער קען נישט זאגן גארנישט. פון דעם קלאגן דארף אפשר ארויסקומען א סאלושן, איך ווייס נישט, אינמיטן זאגט ער מה יתאונן, וואס קלאגסטו, טו תשובה, שטייט אויך אינמיטן איכה. אבער למעשה קלאגט ער, ס'איז א ספר פון קלאגן, ס'איז נישט קיין ספר פון עניטינג עלס. דאס איז דאס איז א קיינד אוו, ס'קען זיין אז די מטרה פון דעם איז עפעס, אבער אבער דאס איז א קיינד אוו השגה, דאס איז א קיינד אוו א קיינד אוו טינג וואס וואס וואס מ'דארף קענען, אונז דארפן זיך לערנען דאס ווייל אונז ווייסן נישט וויאזוי דאס צו טון. קענסט די קענסט דאך די די זאך אז די וואס די אלע פסיכאלאגן זאגן רייט אז אז ווען ס'קומט א א פרוי צו א צו א מאן און זי און זי זאגט אים אז איר קאפ טוט אים וויי טוט איר וויי זי וויל נישט טיילענאל זי ווייסט אויך וואו די טיילענאל איז אמת. טוט דיר וויי אוי אוי אוי דאס איז די גאנצע און די די די די מציאות אדער די מ'קען זאגן די שכינה אדער מ'קען זאגן די די ריעליטי האט אויך אזעלכע פארטס וואס וואס זיי האבן נישט קיין און ס'קען זיך נישט מתעלם זיין פון זיי מ'קען מ'קען זיי איגנארירן מ'קען זיי טרייען צו פיקסן זייער א פיינע זאך. אבער דער דער איז סאם קיינד אוו טרוט און וואס מען מיסט אויב מען טוט נישט דאס וואס דאס איז צו קלאגן זאגן אז כ'ווייס נישט די תירוץ איך ווייס נישט וועלכע ווער איז גערעכט איך ביי מיך זענען ביידע גערעכט כ'פארשטיי זייער גוט אז ביידע זענען גערעכט זיי זענען אזוי גערעכט אז ער קען זיך נישט משלים זיין אפילו די אייבערשטער א ברירה דער ירמי' הנביא מיינט דאך אז ער פארשטייט דער אייבערשטער יא ער פארשטייט אז דער אייבערשטער איז ברוגז דאס איז נישט קיין שטאט וואס מען קען האלטן דאס איז נישט קיין מענטשן דאס איז חיות רעות דאס איז נישט קיין וועג. און ער פארשטייט אויך אז דא איז דא מענטשן, דא איז דא בעיביס וואס מ'שעכט זיי, די מאמע, און דאס איז נישט קיין נארמאלע זאך אויך נישט. ער פארשטייט אינגאנצן ביידע, ביידע פון די זאכן און ער סאלווט נישט די פראבלעם. ער וויינט אויף דעם. ס'איז דא, ס'איז דא זייער אסאך זאכן וואס, וואס איך ווייס נישט פאר זיי קיין תירוץ, און איך ווייס אויך נישט וויאזוי צו וויינען ווייל כ'הייס נישט ירמי' הנביא. אבער כ'טראכט אז מ'וואלט,

צדיק הוא השם כי פיהו מריתי, וואס פירט די נעקסטע פסוק? איך בין אויך גערעכט, מיין נישט. דארף דאך זאגן אז די אייבערשטער איז גערעכט. דארף זאגן אז די אייבערשטער איז גערעכט, אוודאי די אייבערשטער איז גערעכט. אבער סיריעסלי אז ער איז גערעכט האט ער נישט געוואוסט אז עס קוקט אזוי אויס, איך מיין צו זאגן. קוק אין ביי די וועי איינע פון די גרעסטע אפיקורס'ישע ספרים איז ספר איכה, איך מיין דארט שטייט אז די אייבערשטער איז שולדיג, רשי זאגט אין איכה אז וואס, איך ווייס, איך דענק נישט אויף וועלכע פסוק, אז. די גוים האבן אונז פיינט, חכמה, אונז האבן געמאכט א תורה וואס זאגט אז מען זאל נישט חתונה מיט די גוים, די אייבערשטער האט אונז געגעבן, נאכדעם האט ער טענות אז זיי זאלן האבן אונז פיינט, יא, איך מיין, מען האט געדארפט האבן די הלכה, איך זאג נישט אז מען האט נישט געדארפט, מען האט עס געדארפט, און איך מיין ווי שטייט, כי ראתה גוים באו מקדשה אשר צויתה לא יבואו בקהל לך, יא דו מאכסט א בית המקדש, זאגסט עמון ומואב קען נישט קומען, אוודאי גייען זיי קומען, רייט? איך פארשטיי גאנץ גוט די עמון ומואב, עס איז נישט שווער צו פארשטיין די עמון, זענען נישט קיין רשעים. זענען אנגעווייטאגטע מענטשן נעבעך רייט וואס זענען נישט אריינגעלאזט אין כלל ישראל און זיי זענען דאך פארלעגן אונזערע קאזינס איך מיין ס'נישט סתם סך הכל איינקלעך פון דארט נאר וואס ערגעץ ווי איז געווארן א פראבלעם אין די רילעישאנשיפ לא קדמו אתכם בלחם ובמים און נאכדעם זענען זיי געווארן ברוגז און עס איז צרות עס איז נישטא קיין סעלושען פאר דאס און wow איך קען ענק מסביר זיין אזויפיל זאכן וואס האבן נישט קיין סעלושען ענק גייען זיין דעפרעסט.

געהאלטן און דאס האט צוטון מיט אונזער פריערדיגע שיעור אקעי עד כאן איז יעצט איז א שיעור דער רמב ם האט געזאגט פאר סאם ריזען אזוי ווי אונז האבן געלערנט אין די פריערדיגע שיעורים אז עס איז זייער וויכטיג צו וויסן וואס די תורה האט משה רבינו געגעבן דער אייבערשטער האט געגעבן פאר משה רבינו וואספארא חלקים פון די תורה האבן די חכמים צוגעלייגט צי מפרש געווען צי געמאכט תקנות און אזוי ווייטער יעצט לכאורה די זאך וואס הייסט תענית תענית ציבור תענית סיי תענית באופן כללי ס'דא מסכת תענית וואס רעדט זיך וועגן תענית גשמים און זיכער תענית פון ד' תעניות זענען תקנות חכמים תקנות נביאים אפשר אבער עס איז נישט קיין זאך וואס שטייט אין משה רבינו, משה רבינו האט נישט געהערט פון חורבן בית המקדש נישט נישט אין זיין נישט בגלוי עט ליעסט און ממילא איז נישט קיין עס איז מדרבנן און אזוי זאגט דער רמב ם אויך בפירוש אין די הקדמה צו פירוש המשניות אז מסכת תענית קומט נאך אלע מועדים אין די סדר פון סדר מועד ווייל דאס איז א מועד דרבנן נאכדעם קומט מגילה וואס איז אויך דרבנן נאכדעם חגיגה סאם ריזן נאכדעם אקעי על כל פנים אזוי זאגט ער. אבל למעשה, דער רמב ם האט נישט אזוי געפסקנט אין זיין ספר, שפעטער אפשר האט ער שפעטער חוזר געווען, איך ווייס נישט, עס זעט מיר אויס כמעט א סתירה, איך האב נישט געברענגט די הקדמה פון פירוש המשניות דא, איין זאך אממ איך האב פארגעסן אריין צו לייגן דא, אבער עס איז לכאורה א שטיקל סתירה, ממש א סתירה, ווייל אין ספר משנה תורה און ספר המצוות שוין, האט דער רמב ם געטראפן א מצוה מן התורה וואס איז די שורש המצוה פון תעניות. און דאס זענען די, איך ווייס נישט קיין מקור פאר די רמב ם וואס ברענגט דאס, מען קען מדייק זיין ער האט געהאט א דיוק פון די ספרי, פון די גמרא, אבער עס זענען דיוקים קלושים בעיני, אפשר די רמב ם האט זיך געהאלטן אז עס איז א גוטע דיוק, איך ווייס נישט, אבער עס זעט מיך נישט, מען זעט נישט, לאמיר זאגן אזוי, עס איז נישטא קיין שום רמז נארמאל, אין קיין שום, נישט אין די ספר המצוות'ן פאר די רמב ם אין די בהג, אפשר איז דא עפעס א רמז באט לכאורה מיינט ער נישט דאס, און אזוי ווייטער אין אנדערע האב איך נישט געטראפן קיינער וואס זאגט אז תענית איז א מצוה, און. איז אויך נישט דא קיין, דאס שטייט נישט מסכת תענית, זעהט מען נישט אז עס איז געבעיסט אויף עפעס א פסוק אדער עפעס א פרשה, עס איז דא תנאים וואס האבן שוין פאר, די גאנצע דאגה וואס די רמב ם האט, מנא הני מילי, פון וועלכע פסוק קומט יעדע זאך, האט בכלל נישט די גמרא געהאט באופן כללי, אבער זיכער נישט, א געוויסע זאכן ווייסן מיר, ראש השנה איז געבויט אויף די פסוק יום תרועה יהיה לכם, אויף דעם, עס איז נישט קאנטראווערשעל דאס אז די רמב ם זאגט אז עס שטייט פסוק יום תרועה יהיה לכם דארף מען דאס זאגן אויף ראש השנה, אבער דעם אז מען דארף פאסטן ווען עס איז דא א צרה, דאס

וואס אינקלודט, יא, דריי סארט תעניתים קען מען זאגן, יא, ס'איז דא תעניתים וואס מ'איז גוזר על הצרות, ס'איז דא תעניתים וואס זענען גשמים וואס איז איין גרויסע סארט צרה, אבער די רמב ם מאכט עס אזויווי א פרט אין דעם, און ס'איז דא תעניתים פון תשעה באב און און שבעה עשר בתמוז און אזוי ווייטער, די אלע סארט און סארטן באופן הכי כללי, און ער זאגט אז דאס איז א מצוה אין די תורה, און קוים געוואוסט ווי שטייט אין די תורה אז מ'דארף פאסטן תשעה באב?

דער רמב ם זאגט אז די מצוה, ווי שטייט אין מצוות עשה אחת, הלכות תענית איז מצוות עשה אחת, והיא להתענות ולזעוק לפני ה' בכל עת צרה גדולה, ס'דא אזא מצוות עשה, וועלכע מצוות עשה איז עס? ס'איז דעם פסוק. אזוי זאגט דער רמב ם. איך ווייס אז ס'שטייט נישט אין פסוק צו פאסטן, נישט נאר דעם ס'שטייט נישט אין פסוק בכלל אז מ'זאל, גארנישט וועגן צרה, שטייט א דין מלחמה, און פשוט קען מען זאגן אז ס'איז נאר איין דין, דין אין די מלחמה. אבער דער רמב ם האט געזאגט אז ס'איז א דין כללי, און ער האט אויף דעם האט ער טאקע געהאט א ספרי, און. דער ספרי זאגט אז פון א א אויך, כ'ווייס נישט אויב דער ספרי האט געמיינט ממש א לימוד, אבער דער ספרי האט געזאגט אז על הצר הצורר אתכם איז א ריבוי, אז ס'מיינט נישט נאר א מלחמה, נאר יעדע צר, יעדע צרה, יעדע זאך וואס איז מייצר אתכם, און פון דעם זאגט, און דער ספרי זאגט אז מכאן מה שאמרו במשנה, אז על כל דבר, על כל צרה שלא תבוא על הציבור איז מען גוזר תענית.

זעסט אויך אז אונז בלאזן נישט ביי אונזערע תעניתים חצוצרות, און די רמב ם, הגם אין די משנה, יא יא, הגם אין די משנה האט מען געבלאזן און נישט אלעמאל, נאר אין די צווייטע תעניתים, אפילו אין די משנה איז שוין דא צרות וואס מען איז נאר עליהם מתענים ולא מתריעין, רבי עקיבא שיטה איז טאקע געווען פארקערט אז מתריעין ולא מתענים, שטימט בעסער מיט די רמב ם'ס וועג. אבער די הלכה איז נישט אזוי, און די רמב ם פסק'נט נישט ווי רבי עקיבא, די פסק'נען אז עס איז דא אסאך תעניות, קלענערע צרות איז מען נישט מתריע, בלאזט מען נישט, סאו ס'איז זיכער אז די רמב ם האט פארשטאנען אז סאם האו והיו לכם לזכרון, סאם האו האט ער פארשטאנען, עס איז דא וואס זאגן אז ער האט מדייק געווען אין דעם ספרי, אז עס שטייט נישט די חצוצרות, איך ווייס נישט, על כל פנים די חצוצרות איז נישט מעכב, ס'איז נישט קיין דין חצוצרות, ס'איז א דין תפלה, אז בשעת ס'איז דא א צרה זאל מען מאכן א מצב, מען זאל דאווענען אז די אייבערשטער זאל העלפן, דאס איז געווען די רמב ם'ס מקור, און ממילא דאס איז די מקור פון אלע תענית ציבור, פון תענית גשמים, פון תענית ציבור אויף כל צרה שלא תבוא. איין מינוט, איין מינוט, די לשון הרמב ם אין פרק א' איז אז מדרבנן איז אז מען פאסט און ביי די תענית דעמאלטס בלאזט מען, דאס איז די לשון הרמב ם אין סוף הלכה אין הלכה ד' אין פרק א' אין פעידזש פֿינף אין הלכה ד', דאס איז מדברי סופרים להתענות ובימי התעניות האלו זועקין בתפילות ומתחננים אבער דאס איז אלץ א המשך ס'איז די פרט כאילו פון פאסטן איז מדברי סופרים אבער דאס אז מ'דארף עפעס טוהן מאכן א יזעקו ויריעו דאס איז די לשון הרמבם זועק זיין יא אוודאי זועק זיין איז מדאורייתא על כל צרה איז א מצוה זועק זיין על כל צרה שתבוא על ציבור נישט נאר דעם ס'קען זיין אז די רמבם האט אויך א ריזיגע חידוש דער מגיד משנה זאגט אונז אין פרק כב אז די גמ' כ'דענק נישט וואס ס'ברענגט דא די רמבם זאגט אז א יחיד האט אויך אזא חיוב

אונז רעדן יעצט צו צדיקים. די לזעוק, איך זאג דיך, איך זאג די צדיקים. איך ווייס, אבער די רמב ם זאגט בפירוש אז ס'איז דא א חיוב צו פאסטן, איך קען דיך נישט העלפן. ס'קען זיין די חיוב איז מדרבנן. ס'איז נישט תפילה, תפילה איז נישט גענוג, תפילה איז נישט גענוג. ס'איז זיכער אז די לזעוק, די לזעוק ולהריע, די רמב ם זאגט לשון, דארפסט געדענקען, איך ווייס נישט וואס ענק צו העלפן, די רמב ם זאגט אין די הקדמה

שטייט דא תענית? ניין, די רבנן האבן געזאגט אז ס'מיינט תענית, אבער עס איז, דארט שטייט אז די מצוה, די די זאך פון תענית, וואס ס'מיינט אז ווען ס'קומט א צרה על הציבור אדער על היחיד, זאלן זיי שרייען און פאסטן און בלאזן און וואטעווער עס איז טון, ארויסנעמען די ספר תורה לרחובה של עיר און זאגן, מאכן א הפגנה, וואטעווער עס איז, זאגן עננו, דאס שטייט אין דעם פסוק, דאס איז די מצוה, ס'איז א מצוה מן התורה.

און וואס טוט מען ביי די חצוצרות און וואס האט מיט משה רבינו, אקעי בקיצור קענסט טראכטן ס'איז טשעינדזשעס ווערי מאטש, נאובאדי נאוס דעט תשעה באב פאסט מען ווייל ס'שטייט אין פרשת פרשת בהעלותך, פארשטייט זיך ס'שטייט נישט אז ס'דארף זיין ט' אב, דאס איז שוין די פארוואס ס'איז געווען דעם טאג האבן די חכמים געזאגט, אבער דאס איז די שורש המצוה, אזוי זאגט די רמב ם. סאו תשעה באב איז אויך אזא סארט תענית?

וכדי לעורר הלבבות לפתוח דרכי תשובה גיי רעדן וועגן דרכי תשובה אין א מינוט. על כל פנים ס'איז די זעלבע די עקזעקטלי די זעלבע הלכה. די עקזעקטלי די זעלבע עקזעקטלי די זעלבע סארט זאך ס'קומט פון די זעלבע פסוק נאר נאר וואס כ'וועל דיר זאגן וואס איך וואס איך מיין און וואס כ'האב געזען הרב הרב הרב וויאזוי הייסט ער ראבינאוויטש זאגט אבער כ'וויל זאגן קודם א נאך א זייער ריכטיגע זאך דאס איז אבער נאר נאר די איידיע ס'איז זיכער אז די רמב ם פארשטייט אז תענית פון פון פון תשעה באב איז די זעלבע איידיע יעצט די שאלה איז עפעס אנדערש. די שאלה איז זייער גוט, דאס איז א שיינע אזוי ווי א מקור, מנין שמתענין שכתוב והרעותם בחצוצרות, זייער פיין. אבער די רמב ם האט פארשטאנען, אזוי ווי געזאגט די רמב ם האט פארשטאנען אז חצוצרות איז נישט מעכב די והרעותם איז נישט, וואס איז יא מעכב? סאו וואס איז די איידיע בכלל? ס'איז אביסל פאני אז מיר טאנצן בכלל חצוצרות איז א אנדערע מצוה און די רמב ם האט די מצוה די מגיד משנה פרעגט שוין די קשיא די מצוה פון בלאזן חצוצרות על הקרבן איז א גאנץ אנדערע מצוה ס'האט נישט קיין שייכות בכלל די גאנצע איידיע ס'איז צריך עיון גדול און די רמב ם האט נישט געפסקנט דארט אז ס'איז א מצוה זייער פאני. אקטשעלי יא. ס'איז זיכער אז מ'דארף פארשטיין די איידיע, און די איידיע האט דער רמב ם גענומען טאקע פון די פסוק, און ער האט פארשטאנען אז די, כ'מיין אז באמת חצוצרות איז ער נישט מעכב, ס'איז נישט מחויב, אבער די איידיע, זאגט דער רמב ם, דאס איז די איידיע זאגט דער רמב ם מערערע מאל, מער מאל ווי ס'שטייט דא, אויך אין מורה נבוכים און אויך אין הלכות תשובה אפשר און אויך אין נאך פלעצער, אין הלכות אבל אקטשעלי אלסא, על כל פנים דער רמב ם זאגט אז ס'דא אן איידיע. וואס די איידיע דא? און סאמטיימס לייגט עס די רמב ם אריין אין אנדערע מצוות, די מצוה פון יראה זאגט די רמב ם אין ספר המצוות מיינט דאס און נאכדעם אין משנה תורה האט עס געטוישט אז די לאנגע די תוס' האט עס געלייגט אין די מצוה. אבער די איידיע איז, און די דריי יעדע אלע משגיחים וואס זאגן שיעורים אין תעניתים ווייסן ווייסן דאס, אבער זיי ווייסן נישט די גאנצע עצה וואס איך גיי זאגן. די איידיע זאגט די רמב ם איז אז מען דארף וויסן אז ס'איז איינע פון די זייער וויכטיגע זאכן און אין מורה נבוכים רופט ער עס אזוי ווי פון די יסודי התורה אז הגם עס שטייט נישט אין ספר המדע, וואלט געקענט באלאנגען אין ספר המדע אין א געוויסע זין. די איידיע איז אז, און דער רמב ם רופט עס דא אין הלכה ב', ודבר זה מדרכי התשובה, איך דארף עס דארף זאגן זייער וויכטיג, וואס טייטש מדרכי התשובה? און ווער ס'קוקט אין הלכות תשובה וועט זען אז און דאס איז דא תשובה און עס איז דא דרכי התשובה. מיר האבן געלערנט וועגן דעם. תשובה איז די טייטש וואס? צוריקקערן. ניין, אויפהערן צו זינדיגן. אקעי? אויפהערן צו זינדיגן. דארף נישט ערגעץ גיין אהין אדער צוריק. זאגט דער רמב ם מפרש אסאך מאל, אין הלכות תשובה אויך אין פרק ב', תשובה איז טייטש סטאפן זינדיגן, לא פחות ולא יותר. יעצט זינדיגן מיינט זייער אסאך זאכן, מיינט האבן מיסטעיקס אין דעות, מיסטעיקס שלעכטע מידות, אבער תשובה מיינט צו סטאפן דאס און זיין ווערן בעסער. עס מיינט נישט נישט מער, זאגן וידוי, די אלע זאכן זענען זענען דרכי התשובה. נאכדעם איז דא דרכי התשובה אין אויך אין פרק, אסאך מאל אין הלכות תשובה זעט מען זייער קלאר די חילוק, ס'דא דרכי התשובה, אין אנדערע ווערטער צו פרעגן, תשובה מיינט מיינט אויפהערן צו זינדיגן, איז וואס איז די זאך ס'הייסט עשרת ימי תשובה? בכלל איז דאך זייער פאני, ס'איז א מצוה התלויה בזמן, ס'איז א מצוה שהזמן גרמא תשובה טון א גאנץ יאר דארף מען נישט, זאגט דער רמב ם קלאר אז דאס איז מדרכי התשובה, דאס הייסט מ'דארף דרכים, וועגן, וויאזוי צו מעורר זיין מענטשן תשובה צו טון, וויאזוי צו מאכן אז זייער תשובה זאל לעסטן, תשובה איז דאך זייער א שווערע זאך, מענטשן האבן נישט ליב זיך צו טוישן, ממילא זוכט מען, און דער רמב ם זאגט אין מורה אין פרק ל"ה, ריבוי, ולא זה ריבוי המעשים המקיים זה הדעת האמיתי. ס'דא זייער אסאך זאכן, אלע קרבנות, אלע קרבנות וואס קומען על חטא זענען בעצם לויט די רמב ם אויך נאר דרכי התשובה. אלע ווידויים, אלע תעניתים, די אלע זאכן זענען וואס דאס מיינט תשובה, בלאזן שופר ראש השנה, הגם ס'איז אויך א מצוה אבער מצד עטליסט די טעם, ס'איז נאר א וועג, ס'איז א וועג פון תשובה, ס'איז נישט תשובה. יא, מעורר זיין אדער אויך צו העלפן, צו העלפן אז די תשובה זאל לעסטן, ס'איז נישט נאר, מעורר זיין איז איז איין פרט, תקיעת שופר, אפשר קען מ'קען מחלק זיין אבער, למשל משנה מקום, שטייט היכי דמי בעל תשובה איז, משנה מקום, משנה וואס הייסט, מ'ווייסט עס איז נישט איז נישט מעכב, ס'איז א וועג, די רמב ם זאגט קלאר, ס'איז א ס'איז א טול, ניין, ס'איז א טול, ס'העלפט, אויב די ווילסט, ס'איז שווער זיך טוישן, זאגט די רמב ם, איינער מופט צו א נייע שטאט, דארט איז גרינגער, מ'קען דיך שוין, מ'קען דיך נישט, איך בין א נייע מענטש. און אזוי ווייטער, דאס זענען אלע דרכי התשובה. יעצט דער רמב ם זאגט דא א גרויסע חידוש, דא קומט אויס א ריזיגע חידוש, אז דרכי התשובה איז נישט נאר מדרבנן, קומט די אין די תורה שטייט מען זאל תשובה טון, קומט די רבנן דאס מתקן זיין, נאר עס איז דא אויך מצוות מדאורייתא וואס זענען מדרכי התשובה. זיי דאס האט צו טון מיט וואס אונז לערנען וועגן די מצוות, אזוי ווי עס איז דא כללי המצוות און פרטי המצוות, על פי רוב זענען פרטים מדרבנן, ס'איז דא אויך מצוות וואס זענען פרטים פון אנדערע מצוות. וואס ביידע פון זיי זענען מדאורייתא און ביידע זענען פון די תריג מצוות, אבער די מצוה, ס'דא א מצוה מדאורייתא צו פאסטן בשעת צרה, די מצוה איז א פרט אין הלכות תשובה, פארוואס שטייט עס נישט אין הלכות תשובה, ווייל ס'איז א עקסטערע מצוה, ס'איז א מצוה בפני עצמה, אבער מצד התוכן, מצד די איידיע, איז עס בעצם א וועג וויאזוי, ווי אזוי, תשובה צו טון, און וויאזוי ארבעט דער וועג תשובה צו טון, דאס זאגט דער רמב ם באריכות אין הלכה ג', אז וואס ער מיינט איז, אז. איך דארף זאגן נאך א גאנצע שיעור וועגן וואס מיינט מקרה קרה להם אבער עקטשועלי וואס ער מיינט איז אז ווען ס'געשעהט א שלעכטע זאך זאגט מען אז ס'איז געשעהן וועגן זיי ענק זענען נישט גוט כ'וועל זאגן זייער קלאר ס'איז געש ווען ס'געשעהט א שלעכטע זאך איך זאג נישט וואס ס'שטייט איז עס געש פארוואס געשעהט א שלעכטע זאך דער רמב ם זאגט אין מורה און אין זייער אסאך מאל שלעכטע זאכן געשעהן ווייל אין די וועלט געשעהן שלעכטע זאכן ווייל אין די וועלט געשעהן שלעכטע זאכן. די וועלט איז איז פאר רוב מענטשן און ביי דיפאלט עולם המקרה, אין די וועלט געשען שלעכטע זאכן, ס'איז נישטא קיין שום ריזען פארוואס אזוי ווי די רמבם'ס ווערי עקסטרעם עקזעמפל, ס'איז נישטא קיין שום ריזען פארוואס ווען די טרעטסט אויף א מוראשקע אז די מוראשקע שטארבט און די אנדערע מוראשקע שטארבט, ס'איז אויך נישטא קיין שום ריזען פארוואס ווען ס'פארן א באנטש פון צדיקים אויף א שיף אז זייער שיף דערטרינקט זיך אין די ים. אזוי ארבעט די וועלט, ס'דא אמאל שטורעמעס און זאכן טרינקען זיך. טבע. דאס הייסט, יא, טשענס, טבע איז נישט, נישט, ניין, טבע באחד איז נישט דאס לאדענעם. ניק, דאס איז נישט אפילו טבע, טבע איז שוין דאך דא א מהלך. דאס איז נישט דא קיין מהלך, ס'איז מקרה, ס'איז רענדאם, טשענס. דאס איז ווי די וועלט ארבעט נארמאל. וועגן דעם, מענטשן, א נארמאלע מענטש, א גוי, א, כ'מיין נישט א גוי, האט נישט מיט א גוי מיט א איד, עניוואן וואס לעבט אין די עולם הזה, איז, לעבט אין, ער רופט עס ב, והלכתם עמי בקרי. ער לעבט, ער לעבט אזוי, לעבט ער אזוי. ס'דא אבער א וועג, דאס הייסט תשובה, דאס הייסט. נישט נאר תשובה, עס הייסט בכלל זיין א מענטש. אבער עס איז דא אבער א וועג וואס א מענטש קען זיין א צדיק, און ער קען, עס מיינט וויסן גאט, עס מיינט האבן השראת השכינה רופט עס דער רמב ם אין חלק א' פרק כ ג, דאס אז די אייבערשטער איז מיט אונז, אז די אייבערשטער מיט הייסט די אייבערשטער איז מיט דיך, די אייבערשטער איז איבעראל, די אייבערשטער איז נערגיץ נישט, איך ווייס נישט וואס הייסט ער איז מיט דיך, מיינט ער האט השגחה אויף דיך. וויאזוי האט ער השגחה אויף דיך אז דו ווייסט פון אים, זאגט דער רמב ם. און באריכות, און וואס ס'מיינט איז, די מענטש, בעם, ער איז יוצא מן הכלל, מ'קען עס רופן יוצא מן הכלל, ס'נישט עכט יוצא מן הכלל ווייל ס'איז אזוי בילט אין, אבער ס'איז, ער איז יוצא מן הכלל, ער איז נישט הולך עמי קרי, ער, ער איז, ער איז כולו מושגח, ער, אים געשעט נישט קיין שלעכטע זאכן בעיסיקלי, אדער נישט קיין שלעכטע זאכן בטעות. ער לעבט אויסגערעכנט און ממילא איז זיין לעבן געשעט צו אים אויסגערעכנט. וויאזוי דאס דארף צו ארבעטן, צו עס איז א נס אדער עס איז נישט א נס, דאס איז א מחלוקת המפרשים, אבער דאס איז די זיכער די שיטת הרמב ם וויאזוי ער פארשטייט די זאך. וועגן דעם זאגט דער רמב ם. כ'האב נישט געזאגט אנדערש, אויב איך האב געזאגט אנדערש האב איך געמאכט א מיסטעיק און יעצט זאג איך ריכטיג, כ'ווייס נישט. יעצט זאג איך אנדערש, איך זאג דאך קלאר וואס עס שטייט אזוי רייס זיך נישט. פאר דעם זאגט דער רמב ם די גרעסטע קללה איז והסתרתי פני מהם. אזוי שטייט אין תוך, דאס איז די גרעסטע קללה, ווייל דאס מיינט אז עס איז נישטא נישטא קיין שום חשבון, אלעס פארט אזוי ווי עס פארט פאר א מוראשקע. ניין ניין, אקעי, יעצט פרעגסטו טעקניקל קשיא, איך זאג דיך, איך קען נישט זאגן יענע שיעור יעצט, איך זאג דיך נאר וואס איז די בעיסיק אסאמפשענס פון זיין ווארלד וויו, ס'איז א גוטע קשיא. די תירוץ איז אז ס'איז נישט, די תירוץ איז אז אוודאי נישט, פאר דעם א צדיק קען ראטעווען די גאנצע שטאט, אויב אויב אוודאי, די אלע זאכן פארקערט, ועל כל פנים. על כל פנים דאס איז דאס איז וועגן דעם וועגן דעם זאגט דער רמב ם אז מען דארף זאגן פאר יעדער איינער עס איז אביסל אפסייד דאון מען זאגט אז עס איז נישט קיין מקרה עס איז אמת מען זאגט אז עס איז נישט קיין מקרה ווייל עס איז יא א מקרה וואס מען מיינט צו זאגן איז יו העוו טו סטאפ ביאינג ליווינג אין די עולם המקרה פאר דעם ברענגט דער רמב ם באריכות אז אויב והלכתם עמי קרי והלכתי עמכם בחמת קרי וואס איז דער רמב ם אזוי ביזי מיט דאס אז מען האט אייביג אז מען וועט נישט תשובה טוהן עס וועט ווערן ערגער פארוואס זאל עס ווערן ערגער וואס איז עפעס א נייע עבירה פון נישט תשובה טוהן האסט שוין איינמאל געזינדיגט גיי ווייטער ניין פשט איז אז דער וואס לעבט אין די עולם המקרה גייט ממשיך זיין, אין אנדערע ווערטער לעבסט אן השראת השכינה, אן דביקות, אן אן, יור נעווער יור נאט געטינג אוט אוו דער, איך דארף דיך סטאפן, וויאזוי גייסטו סטאפן, ס'נאר דא איין זאך וואס קען דאס סטאפן, תשובה, תשובה פשט זאלסט צוריק קענען גאט, זאלסט צוריק, אדער פון די ערשטע מאל, וואטעווער, זאלסט אנהייבן צו קענען גאט, זאלסט זיך אנהייבן פירן ריכטיג, עס פירט זיך ריכטיג, דאס איז די יסוד פון בחירה, וכו' דא איז שכר ועונש, דעמאלטס וועט אנהייבן זאכן צו גיין גוט, דאס איז די איינציגסטע וועג, פארדעם, זאגט דער רמב ם, דאס איז די מצוה, יו אנדערסטענד? דאס איז די פארם פון די מצוה. די מצוה איז, די מצוה פון תענית מיינט בעצם, אז ווען ס'וועט זיין דא א צרה, זאל מען תשובה טון ביז די צרה גייט אוועק. און אזוי זאגט דער רמב ם שטייט בפירוש אין די משנה, דאס איז זייער גערעכט. די הלכה פון תענית גשמים איז מ'פאסט ביז ס'רעגנט. אבער דאס וואס אונז מאכן עצרת התעוררות און מארגן איז די זעלבע צרה, איז א דזשאוק. נאובאדי איז נאט איווען, יו אר נאט איווען טרייאינג טו מעיק די צרה גאו עוועי. פיגער אויס וועלכע תשובה מען דארף טון פאר די צרה, איך ווייס נישט ווי אזוי, דו פרעגסט ווי אזוי עס ארבעט, איך ווייס נישט, אבער די די עיקר מצוה איז, די עיקר מצוה איז נישט צו תשובה טון, די מצוה איז צו מאכן די צרה זאל אוועק גיין, ווי אזוי? אויב דאס איז די פראבלעם, איך ווייס נישט וועלכע צרה געקומען, פאר דעם מ'דארף זען אז ס'גייט, מען דארף מאכן א טעסט זען צו, איך ווייס נישט, מען דארף ביז די צרה גייט אוועק, אין אנדערע ווערטער ביז מען טוט תשובה וואס זאל דורך דעם גייט די צרה אוועק, אבער דאס איז די פוינט פון תענית צו מאכן די צרה אוועק גיין, לא פחות ולא יותר, און דאס שטייט בפירוש אין די משנה אז מען פאסט ביז עס קומט רעגן, און אז אויף אלע, אויף אלע צרות, ס'איז נישט קיין סתם א ענין פון פון תשובה טון, ס'איז א ענין צו מאכן די צרה אוועקגיין, וויאזוי מאכט מען די צרה אוועקגיין? דורך תשובה טון. דאס איז דאס איז די איידיע, און דאס איז דאס איז די דאורייתא פון פון והרעותם בחצוצרות, יעצט וואס העלפט די די גאנצע תרועה העלפט נישט פאר דעם, דזשאסט טו בי קליר, און דאס דאס זאגט נישט נאר די רמב ם, דאס זאגט די משנה, און דאס זאגט די פסוק, די פסוק די משנה אין פר' ת מסכת תענית פרק ג' אדער ב' איך ווייס געדענק שוין נישט זאגט אז ווען מען מאכט א תענית גשמים שטעלט מען אויף די זקן, די זקן זאגט א דרשה, ואומר לפניהם דברי דברי כיבושין וואטעווער די לשון איז, און וואס איז זיין דרשה? איין דער דער משנה שרייבט א פאר א דרשה, דו ווייסט אז אויב ס'איז א שאד אז קיינער טוט עס נישט, ס'דא איין דרשה וואס שטייט אין די משנה וועלכע דרשה מ'דארף זאגן. דארף נישט שרייבן קיין נייע, דער רמב ם ביי די וועי גיבט א לייג צו ואומר כפי כוחו און ער איז נאר מ'קען צולייגן וואס מ'וויל האלא, ס'דא שוין א גוטע דרשה פון די משנה פארוואס דארפסטו צולייגן כפי כוחו? אבער די משנה זאגט אחינו אזוי זאגט ער, אזוי דארף מען זאגן א דרשה, אקעי ברידערס. לא נאמר באנשי נינוה וירא אלקים את שקם ואת תעניתם, אלא וירא האלקים את מעשיהם, וכן הוא אומר בקבלה קרעו לבבכם ואל בגדיכם. זאגט, ס'הייסט מ'האט דא געמאכט א גאנצע פראסעס, א גאנצע פארעיד, מ'האט ארויסגענומען די ספר תורה לרחובה של עיר, מ'האט געלייגט אש, מ'האט זיך געזעצט, מ'האט געזעצט אויף די ערד מיט מיט מיט סאקען, און דאס, קומט און מ'זאגט ענק, ענק זאלטס וויסן אז דאס איז א שאו. די שאו האט מען געמאכט כדי איינער זאל קענען זאגן די דרשה. פארוואס מאכט מען די שאו כדי איך זאל קענען זאגן האלא דו מיינסט די אייבערשטער קערט וועלכע קליידער דו גייסט? די אייבערשטער קערט נישט, די אייבערשטער ווערט נישט אימפרעסט, די אייבערשטער נישט קיין מ'קען אים נישט מאכן מאכן נעבעך פילן שלעכט, ווייסט איי קען רימעמבער סאקראטיס סאקראטיס טרייעל, סאקראטיס האט געזאגט אז אז געווענליך די מנהג בדרכו של עולם איז מענטשן וואס מ'האט זיי געברענגט צום משפט, מ'האט געברענגט די קינדער, מ'זאגט האב רחמנות, דו האסט זיך אנגעטון אזוי און געוויינט, און ער זאגט איך ריספעקט ענק מער פון דעם. און וואס ענק ווייל איינער ווייל ער האט קינדער דארף רחמנות האבן גייט אים אויב איז ער חייב מיתה איז ער חייב מיתה אויב איז נישט איז ער פטור וואס קומט דאס אריין איך האלט ענק זענטס א ראציאנאלישע מענטש איך ענק מסביר זיין צו איך בין שולדיג אדער נישט די אייבערשטער איז עטליסט אזוי ווי סאקרעטיס דמיונט אז זיינע מענטשן זענען רייט קען אים נישט אימפרעסן ביי וויינען ער ווערט נישט נתפעל נאר וואס וואס ווערט ער יא נתפעל אויך א מענטש ווערט נתפעל אבער וואס ארבעט יא אז מ'טוט תשובה און דאס איז די דרשה וואס שטייט אין משנה אז מ'דארף זאגן און וועגן דעם די רמב ם איז זייער קלאר אז דאס איז די פוינט פון אלע תעניות און פון אלע זאכן אז מ'זאל מאכן די עולם ווערן בעסער, וויאזוי מאכט מען זיי ווערן בעסער, מיט בלאזן שופר אזוי ווי ס'שטייט א שופר איז מעורר לתשובה, מיט בלאזן חצוצרות, מיט זאגן תהלים, מיט מאכן אסיפות חיזוק, וואטעווער, וואטעווער איט טעיקס, נישט קיין חילוק. דאס איז די דין פון תענית. יעצט פרעגסטו מיך א שאלה, איך האב געזען אין הרב ראבינאוויטש דאכט זיך איז איינע פון די בעסטע ספרים אויף די רמב ם וואס הייסט יד פשוטה, און ער זאגט, איך ווייס נישט אויב ער מיינט דאס צו זאגן, אבער אזוי האב איך פארשטאנען פון וואס ער זאגט, אז דער רמב ם דאס וואס אונז פאסט תשעה באב, וואס איז פשט פון תשעה באב איינמאל א יאר, וואס איז דאס סאפאוזד צו ארבעטן? דא זאגט ער אזוי, דאס שטייט אין רמב ם בפירוש, דער רמב ם אין הלכה, אין הלכה ה, וואס איך האב געברענגט, זאגט אזוי, דאס הייסט בעצם וואלט מען געדארפט, בעצם מדאורייתא כאילו, פון די איידיע, וואס מען וואלט געדארפט טון איז, ווען עס קומט נישט קיין רעגן, אדער עס איז דא עפעס א דבר כי יהיה בארץ, רעב כי יהיה בארץ, וואטעווער צרות איז דא, מען זעצט זיך פאסטן,

שיבט נאך נישט לכאורה, דאס איז אפשר די פשט, אבער דאס איז אויך געבויט אויף וואס עס שטייט אין די גמרא, עס שטייט נישט ממש דאס, אבער אזוי האט די רמב ם פארשטאנען, ממילא וואס מען טוט איז, ס'דא א סדר, שני חמישי ושני, זיבן תעניתים, די גמרא זאגט קלאר, ווייל נישט אויף די נקודה, אויף דאס איז יא, אז ביי די תעניתים, תענית פון גשמים איז דא א סדר פון דרייצן תעניתים, וואס מען איז גוזר על ציבור, און נאכדעם אז עס רעגנט נישט, מען נישט גוזר תענית, ס'הייסט איך האב ממש די צרות, ס'דא א בצורת, ס'רעגנט נישט, וואס קען מען טון, מ'האט שוין געפאסט גענוג, מ'קען נישט בעטן דאן צו פאסטן מער. די יחידים פאסטן יא, אבער די חכמים פאסטן און זיי זענען נוהג זיי נוהג נזיפה בעצמם און אזוי ווייטער אבער מ'קען נישט זאגן פאר די עולם. סאו זאגט ער אז לכאורה די זעלבע זאך איז אין די מעשה מיט די בית המקדש, מ'וועט זאגן בעצם מן הדין, מדאורייתא יא, ס'דאך א חיוב מדאורייתא אז ס'דא א צרה, זאל מען זיך זעצן זעצן אויף דער ערד פאסטן ביז ס'גייט אוועק די צרה, איז פון די מינוט וואס בית המקדש איז חרוב געווארן האט מען געדארפט זיצן אויף דער ערד און פאסטן ביז ס'קומט משיח, רייט? נאר ס'איז צופיל, סאו די חכמים האבן געמאכט, ווייסטו וואס, פיר מאל א יאר וועט מען דאס טון, און האופפולי איטס גאנא העלפ אס תשובה טון, און אזוי וועט מען, ווייל עניוועיס די פוינט איז דאך נישט די פאסט, די פוינט איז תשובה צו טון, האפענטליך דאס וועט אונז העלפן אז מיר זאלן קענען, מיר זאלן תשובה טון, אזוי זאגט דער רמב ם בפירוש, וועסט קוקן אין פרק ה, זאגט דער רמב ם, ס'דא טעג וואס אלע אידן פאסטן מפני הצרות שאירעו בהם, פארוואס פאסט מען? כדי לעורר הלבבות ולפתוח דרכי התשובה, דרכי התשובה. נישט תשובה צו טון, צו מאכן דרכי התשובה, ויהיה זה זכרון, א געדענק למעשינו הרעים, און וואס נאך דארף מען געדענקען, ומעשי אבותינו שהיו כמעשינו עתה, יא, אונזערע מעשים זענען דאך די זעלבע וואס אונזערע זיידעס האבן עס געטון, ווייל נישט והא ראיה אונז זענען נאך אין די זעלבע פראבלעם, עד שגרם להם ולנו אותן הצרות, שבזכרון דברים אלה, וואס איז די פוינט פון די געדענק, נישט קיין ענין מען זאל געדענקען, זכור, געדענק, וואס זאלסטו טאקע האבן פון דעם געדענקען, דורך דעם נשוב להיטיב, און ער ברענגט אויף דעם א פסוק, עס איז אינגאנצן גערעכט אז דא איז א פסוק, שנאמר והתודו את עונם ואת עון אבותם, דאס איז אויך א פסוק, פסוק מפורש וואס שטייט אז ווען עס וועט זיין א גלות, דאס שטייט אין תוכחה פון בחוקותי, דארף מען זיך זעצן אויף די ערד און מתוודה זיין עונם ועון אבותם און דורך דעם וועט דער אייבערשטער העלפן און און מ'וועט צוריק גיין צו דעם. סאו דאס איז די כוונה פון די פון תענית לויט די שיטת הרמב ם, נישט לויט שיטת ירמי' הנביא וואס זאגט אז די ענין איז נאר צו וויינען און פאסטן און צו זאגן די אמת אז אונז ווייסן נישט די סאלושן, הרמב ם ווייסט די סאלושן אז מ'דארף תשובה טון, ער ווייסט אויך וואס די אבותינו וואס די עוונותינו ועוונות אבותינו וואס מ'דארף טשעינדזשן, דאס איז די שיטה פון די רמב ם, איך האב געוואלט נאר ווייזן אז די שיטה פון די רמב ם איז זייער אנדערש פון די גמרא, אפאר זאכן, למשל, די גמרא זאגט בפירוש און אין די ירושלמי איז עס די מערסטע קלאר אבער ס'איז אויך אין די בבלי און רש י ווי רש י לערנט און אנדערע מפרשים ס'דא גרסאות אז ס'דא מחלוקת ס'דא אין די משנה שטייט אז די שופר של ראש השנה איז פשוט און שופר של תענית איז כפוף, אזוי שטייט אין די משנה, און די משנה זאגט, די גמרא זאגט, פארוואס ביי ראש השנה כמה דפשיט איניש. דא שטייט פאר ימי ראש השנה, איז ענין פון תשובה, אזוי שטייט די לשון הירושלמי, תשובה, וואס הייסט פושט ליבם, די גמרא, די רשי ברענגט א פסוק נשא לבבנו אל כפים, מען עפענט אפ זיי אויס די כלים, מען שטרעקט אויס די הענט, דאס איז די ענין פון די שופר ראש השנה, מה שאין כן בתענית, מאכט אן אנדערע שופר, כפוף, פארוואס? כדי שיכופו ליבם בתפילה, דאס איז לשון פון די ירושלמי, אונז האלטן פון די אנדערע שיטה, ס'איז מחלוקת, ס'איז מחלוקת אין די גמרא, ר' לוי האט געהאלטן פארקערט, על כל פנים. און ווייל די כמה כמה דכייף איניש פארקערט אז איינס איז קאי איז פונקט פארקערט ס'איז א מחלוקת תנאים אבער על כל פנים ביידע פון זיי האלטן אז ראש השנה און תענית זענען נישט די זעלבע איידיע און אויב ס'שטייט דא זייער קלאר אז ראש השנה איז ענין פון תשובה אפשר אבער תענית איז ענין פון תפילה סאיז נישט דאס וואס די רמב"ם זאגט און כ'האב געברענגט עקידת יצחק וואס גייט מיט שיטת הרמב"ם כ'האב געזען שבתי פרענקל לייגט אים דאס צו זאגט ממש דעם לשון אז די עולם מיינט אז די תענית איז צו מאכן די אייבערשטער זאל אונז אויסהערן און דערווייל די תענית איז דו זאלסט אויסהערן דער אייבערשטער, אבער די אמת איז נישט אז די אמת'ע תענית איז די אייבערשטער אונז אויסהערן, אדער אזוי ווי איך זאג דאס איז צוויי זאכן וואס מ'זאגט תשובה און תפילה, באמת איז דא א דריטע זאך וואס הייסט בכי און מספד, אזוי ווי ס'שטייט אין נביא, הצום צמתם און וכו' וספוד, וואס איז וואס איז די טייטש הספד? גארנישט, עס איז שרעקליך די מצב און און און גארנישט, מארגן וועט מען טראכטן פון א עצה, כ'ווייס נישט, קודם וויסן די אמת אז ס'איז שרעקליך.

און ער זאגט און ער ברענגט נאכאמאל אז ס'איז ידוע אז מענטשן וואס זענען מיט צער פילן בעסער ווען זיי וויינען. פארוואס ווערט פילט ער בעסער? איך ווייס נישט, ס'איז א טבע, א פאקט, מ'האט שוין געוואוסט, נישט פאר פרויד האט מען שוין געוואוסט דאס, יא. סאו, אבער דאס איז, דאס איז די פשטות פון די מצוה פון אבילות, פון די מצוה פון אבילות החורבן, און אזוי ווייטער. ס'מאכט, וואס מאכט עס פילן בעסער? ווייל ווייל עט ליסט ער איז נישט, אפשר וואס איך זאג, עט ליסט ער איז נישט, לעבט נישט אין אן עולם הדמיון, נו. אמאל דארף מען האלטן וויסן די אמת. א גאנץ לעבן אונז פרעטענדן אז אלעס איז גוט. ס'איז יוספול ווייל מ'לעבט אין דענייעל. ווייל נישט וועט מען משוגע ווערן. וואס? אה, נישט עקזעקטלי. אבער איין טאג א יאר מעג מען זיין דעפרעסט, דאך איז די אמת. וואס איז אזוי שלעכט איין טאג זיין דעפרעסט? שוין.